ספר ויקרא, פרשת הקרבנות, וואס הייבט זיך אן היינטיגע סדרה, קען מען זען אין היינטיגע פרשה די טייערקייט פון א אידן, די כח פון א אידן, ווי גרויס דאס איז א נשמה פון א אידן און ווי טייער דאס איז. וויבאלד אז די וואך איז דאך ב' ניסן, דאס איז דער יום ההילולא פון דעם רבי'ן רש"ב, דעם רבי'ן נשמתו עדן, איז וועט מען דא אנהייבן מיט א סיפור, אזוי ווי מען פירט זיך שטענדיג דערציילן א מעשה, דערציילן א סיפור פון דעם בעל ההילולא פון דעם רבי'ן רש"ב, און פון דעם וועט מען אריבער גיין רעדן א ווארט אויף היינטיגע סדרה, אויכעט מיט תורתו פון דעם בעל ההילולא פון דעם רבי'ן נשמתו עדן, אויף היינטיגע סדרה, ויקרא אל משה. און מיט א ביאור נפלא וואס וואס איז געווען אויף אט דעם תורה פון דעם רבי'ן אויכעט אין א פארברענגען פארבונדן מיט דעם טאג פון ב' ניסן. דער סיפור איז פון א חסיד וואס ער איז געווען פון די ערשטע תמימים אין אמעריקע, וואס איז געווען ר' שלמה זלמן העכט, משפחת העכט איז געווען א משפחה, פון עטליכע ברידער וואס זיי זיינען געווען די ערשטע תמימים ווען בשעת דער רבי ריי"צ דער פריערדיגער רבי איז אנגעקומען אין אמעריקע אין די יאר ת"ש, און דער עלטערער פון זיי האט געהייסן ר' שלמה זלמן העכט וואס שפעטער איז ער געווען א רב אין שיקאגא, א איד א תלמיד חכם און א גרויסער בעל מרץ א גרויסער בעל פועל. אין די ערשטע יארן אין ארום די יאר תש"ה איז ר' שלמה זלמן העכט געווען פלעגט ארום פארן אויף כל מיני שליחות'ן וואס דער רבי ריי"צ דער פריערדיגער רבי האט אים געשיקט עפענען חדרים ישיבות און טאן אין ענייני חינוך איז ער געווען אויף יחידות אין יענע תקופה, און אריינגייענדיג אויף יחידות האט אים דער רבי ריי"צ געזאגט ער וועט דערציילן א מעשה, האט אים דערציילט אז ס'איז געווען אין די שווערע יארן אין רוסלאנד ביים רבי'ן רש"ב וואס ס'איז געווען כמה וכמה גזירות וואס די ממשלה האט געוואלט מאכן, אין עניינים פארבונדן מיט אידישקייט, עניינים פארבונדן מיט חינוך, עניינים פארבונדן מיט רבנות, און דער רבי רש"ב איז דעמאלט ספעציעל געפארן אין מאסקווע און אין פעטערבורג און זיך געטראפן מיט שרי הממשלה, שרי המלוכה, כדי אויף צו מלחמה האלטן אנטקעגן די גזירות און האלטן שטארק עניינים פון אידישקייט. דערציילט אז ס'איז געווען אין פעטערבורג איז יעמאלט געווען א אסיפה אין די אסיפה איז געווען זיבעציג מענטשן פון כל מיני חכמים כל מיני שרים אנשי מדע און עטליכע רבנים דער רבי רש"ב איז געקומען צו יענע אסיפה און ביי איז געווען, ביי די תנועה ביי אים געווען אז זיי זענען אינגאנצן קיין מציאות נישט. דאס הייסט ער האט זיי אינגאנצן נישט גורס געווען, נישט געגעבן זיי קיין חשיבות. צווישן יענע וואס זענען געקומען צו יענע אסיפה איז געווען, א אדוואקאט, א עורך דין, וואס ער איז געווען געקומען בשם הממשלה, און ער איז געווען א גרויסער גאר א חשוב'ער מענטש דארטן, האט געהאט א דעה, געווען א איד, אבער א איד וואס ער איז רחמנא ליצלן זייער פארווייטעט געווארן פון אידישקייט. און ער איז געקומען צו גיין מיט הצעות וואס ער האט געוואלט אוועקשטעלן כל מיני הצעות אין עניינים פארבונדן מיט וואס איז געווען ממש אנטקעגן אידישקייט, ער האט געוואלט מבטל זיין ענייני גיטין, ער האט געוואלט מבטל זיין ענייני חתונות על פי תורה, ער האט געוואלט גורם זיין רחמנא ליצלן צו געבן ארט פאר נישואי תערובות, און ער האט אנגעהויבן רעדן זיינע השקפות און זיינע שיטות. און דער רבי רש"ב האט זיך אוועקגעשטעלט און געזאגט אויף א שארפן אופן און געזאגט ווי קומט דאס אזא חוצפה א איד זאל רעדן א געבארינער איד זאל רעדן אויף אזא מין אופן דער רבי רש"ב האט עס געזאגט מיט אזא מין תוקף און מיט אזעלכע דברים היוצאים מן הלב נאך אפאר ווערטער וואס ער האט גערעדט דעמאלט און פלוצלינג האט יענער איד יענער איש מומחה האט אויסגעבראכן מיט א געוויין, און אזוי האט ער זיך צואוויינט אויף א משך זמן, און רעדנדיג האט ער אויף זיך מעיד געווען אז ער האט רחמנא ליצלן עניינים וואס ער האט עובר געווען, אויף יום כיפור האט געגעסן דבר אחר, האט אנגעהויבן רעדן מודה מתוודה זיין אויף זיין עניני עבירות, און שפעטער איז ער געגאנגען רעדן מיטן רעבן רש"ב אויף א פערזענליכן אופן, און דווקא פון די גאנצע זאך איז ארויסגעקומען אז ער איז געווארן א בעל תשובה. עטליכע חדשים אדער יארן א תקופה שפעטער האט ער זיך געטראפן מיט איינער פון די חסידים וואס איז געווען דער חסיד ר' מענדל חן, וואס ער איז געווען איינער פון די וואס ער פלעגט זיך אין יענע אסיפות הרבנים, ער איז געווען פון די פון די וואס האבן מיטגעארבעט מיטן רעבן רש"ב, געווען פון די תמימים, א איד א גרויסער גאון א תלמיד חכם, און ער איז געווען אריינגעמישט אין די אלע עניינים האט זיך געטראפן מיט אים משך זמן לאחרי זה, האט ער אים געפרעגט, ר' מענדל חן האט געפרעגט אט דעם אידן וואס איז דא געשען? וואס האט פאסירט? דו ביסט דאך געווען אינגאנצן אויף אן אנדערע זייט, דו ביסט דאך געווען אינגאנצן געקומען, געקומען מיט אנדערע מחשבות, מיט אנדערע רעיונות, און ווי אזוי, וואס האט דא פאסירט? האט ער געזאגט אז דער רבי נשמתו עדן דער רבי, דער רבי רש"ב, האט מיט זיין אמת, מיט זיין אמת האט ער אים דורכגעזעצט, דורכגעבראכן די הארץ, ער האט אים דורכגעבראכן דעם לב האבן, און ער האט געפילט אז אמת רעדט, און דאס האט אים אינגאנצן איבערגעמאכט. דער רבי ריי"צ האט דערציילט אט אט דעם סיפור צו ר' שלמה זלמן העכט אויף יחידות, און ער האט אים געזאגט אז מען דארף וויסן זיין אז דער רבי געפינט זיך איצטער מיט אונז אויכעט, און אוואו חסידים לעבן איז דער רבי איז צוזאמען מיט זיי, און מען דארף זיין איבערגעגעבן, אז א חסיד איז איבערגעגעבן, איז דער רבי גייט מיט דעם, און דער רבי וועט שוין דורכפירן די אלע עניינים. וואס דאס איז געווען א הכנה וואס דער רבי ריי"צ האט געזאגט צו יענעם צו אט דעם חסיד, אלס א נתינת כח אויף גיין אויף זיין שליחות, און וויסן אז לב ישראל ער הוא אז מען קען דורכנעמען יא, מיט דעם כח אז מען גייט מיטן כח פון רעבן קען מען טאקע איבערמאכן און דורכנעמען א אידישע הארץ. אין היינטיגע סדרה איז דאך די פרשת הקרבנות, וואס די סדרה פרשת הקרבנות רעדט זיך דאך בנוגע די ענין פון הקרבת הקרבן, איז דאך און וואס וואס דאך ענין הקרבנות און א גרויסע חלק פון די קרבנות איז פארבונדן אויכעט מיט עניינים פון קרבן חטאת, און כיוצא בזה קרבן אשם אויף עניינים בלתי רצויים. בכלל איז דאך ידוע די תורת א האדמו"ר הזקן דעם אלטן רעבנ'ס תורה אויף אדם כי יקריב מכם קרבן להוויה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן, האט דער אלטער רבי האט געפרעגט די שאלה הידועה וואס מפרשים פרעגן, אדם כי יקריב מכם, פארוואס שטייט אדם כי יקריב מכם, לכאורה האט דאך געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב. דאס הייסט אז בשעת מען טייטשט די ווערטער פון פסוק על פי פשט, איז דער סדר אין פסוק האט געדארפט שטיין אדם מכם, א מענטש פון אייך, כי יקריב קרבן להוי', אז ער וועט מקריב זיין א קרבן פארן אייבערשטן. אויף דעם איז דער אלטער רבי מבאר פארוואס שטייט די לשון אדם כי יקריב מכם, אז בשעת א איד וויל זיך מקרב זיין, אדם כי יקריב, תורה דא רעדט אז בשעת א איד וויל ווערן נענטער צו אלקות, אדם כי יקריב אז א מענטש וויל זיך דערנענטערן צום אייבערשטן, אויף דעם זאגט מען מכם קרבן לה' מכם ובכם, יא, פון זיך אליין דארף מען נעמען דעם קרבן לה' יעדער מענטש האט אין זיך, זיין אייגענער גוף און זיין אייגענער נפש הבהמית, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קרבנכם. דאס הייסט אז מען דארף נעמען פון די אייגענע בהמה, פון דעם אייגענעם נפש הבהמית, און אט א דאס דארף מען מקריב זיין צו דעם אייבערשטן. אבער וואס דא געפינט מען אבער, פרשת הקרבנות, וואס בפשטות רעדט זיך עס אין עבודה, אין די עבודה פון הקרבה פון דעם נפש הבהמית. וואס דער נפש הבהמית, דאס איז די בהמה שבאדם, וואס אין דעם איז דא בקר, ס'איז דא צאן, ווי ס'איז מבואר אין חסידות, אז ס'איז דא כמה סוגים אין דעם נפש הבהמית ביי יעדן איינעם, ס'איז דא איינער וואס האט א נפש הבהמית וואס איז בדרך בקר, א בהמה גסה'דיגער נפש הבהמית, ס'איז דא איינער וואס האט א נפש הבהמית בבחינת צאן, א בהמה דקה'דיגער נפש הבהמית, אבער דער צד השווה שבהם אז יעדער איינער האט אין זיך זיין ענין פון זיין נפש הבהמית, און אין דעם דארף זיין די עבודה, אבער דאס איז די פרטי דיני הקרבנות, ס'איז דאך קרבן חטאת, קרבן עולה, קרבן שלמים, קרבן אשם, דאס איז די סוגי הקרבה פון דעם נפש הבהמית אין כמה וכמה אופנים. ובכללות איז דער ענין פון הקרבת חלב ודם, וואס דער ענין פון חלב דאס איז די תענוגים אין ענייני עולם הזה, דער ענין פון דם איז דאס דער ענין פון חמימות, התלהבות, וואס איז דער ענין פון דם? דם איז א ענין פון חמימות און התלהבות. דם איז רתיחת הדמים. חלב איז דער ענין פון שמאלץ, וואס איז דער ענין פון תענוג. וואס דאס איז די צוויי ענינים אינעם נפש הבהמית. די קאך און די התלהבות אין ענינים בהמיים. און די תענוג אין ענינים בהמיים, און דאס דארף מען מקריב זיין אויפן מזבח און דאס איבערגעבן צום אייבערשטן. וואס אט דא ווערט די שאלה. וואס דער רבי נשמתו עדן דער בעל ההילולא דער רבי רש"ב פרעגט אין זיין מיי מאמרים בפרט אין זיין המשך תרס"ו איינע פון די באוואוסטע המשכים ספרים פון מאמרים פונעם רבי'ן רש"ב דער מאמר אדם כי יקריב און על דרך זה איז דא אין אין תרע"ב אינעם המשך הידוע הגדול פונעם רבי'ן רש"ב תרע"ב א מאמר פון ויקרא תרע"ה וואס דארטן שטעלט ער זיך אויף דעם און פרעגט, לכאורה, ווי קומט דאס אז דווקא אין די פרשה וואס מען רעדט בנוגע די עניינים פון נפש הבהמית, און מען רעדט בנוגע עניינים פון חטאת און אשם וכיוצא בזה עניינים בלתי רצויים, און דווקא דא רופט מען דעם מענטשן מיטן נאמען אדם. וואס דער נאמען אדם דאס איז דער העכסטער נאמען, כידוע, ס'ברענגט זיך אראפ אז ס'איז דא ארבעה שמות וואס דער מענטש ווערט אנגערופן מיט פיר נעמען, ס'איז דא אדם, און ס'איז דא איש, און ס'איז דא גבר, און ס'איז דא אנוש. און דאס איז פיר סוגים פון פיר דרגות. ס'איז פיר נעמען פון א מענטשן וואס יעדער איינער באווייזט אויף א דרגה. אדם, דאס איז די העכסטע מעלה. דער בחינת אדם, דאס וואס דער מענטש ווערט אנגערופן אדם, אדם דאס איז מעלות פון דעם מענטשן. און דאס איז ווי ס'ברענגט זיך אין חסידות אז אדם דאס איז מעלת השכל, מעלת המוחין, אדם מלשון אדמה לעליון. ווי ס'ברענגט זיך בשם פון של"ה הקדוש אז דער נאמען אדם איז מרמז אויף דעם ענין פון אדמה לעליון, דאס הייסט אז דער אדם האט אין זיך דעם נפש אלוקית וואס דאס איז אדמה לעליון. נאכמער עס שטייט אין חסידות אויכעט אז אדם איז בגימטריא מה, וואס מה באווייזט אויף ביטול, ווי משה רבינו האט געזאגט און אהרן הכהן ונחנו מה, מיר ווער זענען מיר, דער ענין הביטול, כח מה, וואס א איד האט אין זיך דעם כח המסירות נפש און כח הביטול, און דאס איז אדם בגימטריא מה. דערנאך איז דא איש, וואס איש גייט אויף דער ענין המידות, כאיש גבורתו, דערנאך איז דא גבר, דאס איז דער ענין ההתגברות, וואס א מענטש דארף זיך מתגבר זיין אויף זיינע עניינים, יא, מתגבר זיין אין זיין עבודת השם, און דערנאך איז דא אנוש מלשון אנוש, יא, אנוש וואס דאס איז א ענין פון חלישות, אנוש ה, אנוש הלב מכל, דאס איז א ענין פון אנוש וואס דאס הייסט א שוואכקייט. וואס לכאורה, בשעת מען רעדט דא אין פרשת הקרבנות, און מען רעדט וועגן א מענטש וואס האט א נפש הבהמית, און ער האט א בהמה און א בקר, ביז ער פאלט דורך אין עניינים פון חטאת, עניינים פון אשם, איז לכאורה דער נאמען וואס האט געפאסט דא איז דווקא אנוש. א נאמען פון שוואכקייט, און דווקא פרשת הקרבנות הייבט זיך אן גאר מיטן נאמען, מיטן ווארט אדם. וואס איז די הסברה שבזה? איז אויף דעם איז דער ביאור אז היא הנותנת, אז אדרבה, אט א דא אין די עניינים ברענגט זיך ארויס די אמת'ע טייערקייט פון א נשמה פון א אידן. וואס תורה קומט צו גיין און זאגט, אדם כי יקריב מכם קרבן לה', כדי אויף צו קענען מקריב זיין א קרבן לה', כדי צו קענען נעמען אט א דעם נפש הבהמית, וואס ער איז א בהמה און א בקר און א צאן, א נפש הבהמית פון אלע סוגים, ביז אפילו ער איז דורכגעפאלן אין חטא ועוון אין ענינים פון חטאת און אשם, אויף דעם זאגט מען, מעלתו פון א אידן איז, אז אין וועלכער מעמד און מצב ער געפינט זיך, האט ער אין זיך דעם ענין האדם, ער האט אין זיך א נשמה, וואס די נשמה איז א חלק אלוקי ממעל ממש, וואס מצד דעם האט ער אין זיך מוראדיגע כוחות, דער מה שבו, דער ביטול שבו, די נשמה, וואס מצד דעם וואס דער אדם איז פארבונדן מיט געטליכקייט, האט ער אין זיך דעם כח אויף קענען מקריב זיין מזכך זיין דעם גוף און נפש הבהמית מאכן פון דעם א כלי צו אלוקות. און ווי דער רבי רש"ב ברענגט דארטן אין די מאמר אין המשך תרס-סמ"ך-וא"ו, אז אויף דעם ענין פון אדם כי יקריב זאגט ער אין זוהר אז דאס איז דער ענין וואס מען זאגט ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום אז דווקא אידן אדם גייט אויף אדם אתם אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם אז א איד האט אין זיך דעם מעלת האדם און וואס איז מעלת האדם זאגט ער ווייל אתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום א איד האט אין זיך די דביקות אין געטליכקייט. און דווקא בכח זה אזוי זאגט דער זהר וויבאלד אידן זענען אתם הדבקים בהשם אלוקיכם זיי זענען דער אמת'ער ענין פון אדם איז זיי האבן אין זיך דעם כח אויף כי יקריב מכם אויף קענען אויפהייבן מאכן פון די בהמה מאכן פון דעם א קרבן להוי' דערפאר האט זיי דער אייבישטער געגעבן די עבודת הקרבנות און ווי ער ברענגט אויכעט אין מדרש רבה אין היינטיגע סדרה אז דער ענין פון אדם כי יקריב מכם ברענגט אויכעט דעם זעלבן נקודה אז ביי אידן איז פאראן דער ענין הדביקות, שאתם דבוקים בי, און וויבאלד אתם דבוקים בי קענט איר מקריב זיין קרבנות. וואס די הסברה אין דעם, ווי עס איז מבאר דער רבי רש"ב, וואס איז טאקע די הסברה אין דעם? די הסברה איז, כידוע ווי עס איז מבואר אין חסידות, די מעלת האדם אפילו לגבי המלאכים. וואס מלאכים זענען טאקע מוראדיגע בעלי מדריגה אין זייער אהבה ויראה אין זייער עבודת השם אין זייער אמירת השירה אבער בנוגע די מלאכים איז זייער עבודה דווקא ווי זיי שטייען אן אין א העכערע מדריגה אט דארטן קען זיין ביי זיי עבודה ביי די מלאכים געפינט מען אז בשעת זיי זענען אראפגעקומען דא למטה איז ביי זיי געווארן א ענין פון פארקערט אז בשעת די מלאכים, ווי עס שטייט ביי די נפילים, אז בשעת די מלאכים האבן געטענה'ט, מה אנוש כי תזכרנו, וואס איז דער מענטש, האט דער אייבערשטער זיי געזאגט זאל אראפקומען דא למטה, און ס'איז געווען די נפילים, אט די מלאכים, בני אלוקים זענען אראפגעקומען דא למטה, זענען זיי אריינגעפאלן אין די ערגסטע עניינים. ווי די תורה דערציילט אין סוף פרשת בראשית וואס איז געשען מיט די נפילים בני ענק. וואס דאס איז געווען די מלאכים שנפלו מן השמים. מה שאין כן דאס הייסט אבער דאס אין דעם ברענגט זיך ארויס די מעלה פון א נשמה איבער א מלאך, א מלאך זיין גאנצע עבודה מיט זיין גאנצע קדושה דאס איז נאר בתנאי בשעת ער שטייט אין א העכערע וועלט אין עולמות עליונים, אבער צום עולם הזה הגשמי קען ער נישט פועל זיין, קען ער נישט אראפ קומען, א נשמה, דווקא א נשמה, קומט אראפ, איז מתלבש אין א גוף, אין נפש הבהמית, אין די נידריגסטע מדריגות, און א יצר הרע מיט אלע עניני נסיונות וואס איז ארומגערינגלט, און אף על פי כן א נשמה האט אין זיך אט דעם כח, אז נישט נאר די נשמה אליין ווערט נישט חס ושלום ווערט נישט פארכאפט און פארלארן, נאר נאכמערער די נשמה האט אין זיך די כח צו קענען אופהייבן דעם גוף און דעם נפש הבהמית און מזכך זיין אים און אים ארויפברענגען און מאכן פון די בהמה זאל ווערן א אדם מאכן פון די בהמה א כלי צו אלוקות מקרב זיין אויך דעם די בהמה און די אלע עניינים הגשמיים סיי אינעם ענין הקרבנות כפשוטו, וואס דארטן איז געווען כפשוטו דער ענין פון מין החי, בהמות, און מין הצומח, וואס דאס איז געווען דער ענין פון די מנחות, און דער מין און דער מין הדומם, וואס דאס איז געווען דער מלח וכו', די אלע ענינים וואס מען האט געברענגט, נסכים, וואס דאס איז געווען אלץ ענינים פון דומם צומח חי, און די כח פון א אידן אז ער קען אויפהייבן די גאנצע וועלט און מאכן פון דעם א דירה לו יתברך. און על דרך זה אין די עבודה פנימית פון א מענטש אין ענין הקרבנות, וואס קרבנות איז דער ענין וואס מ'איז מזכך דעם גוף און דעם נפש הבהמית, אט דער ענין איז דווקא בכח האדם, וויבאלד אז א מענטש האט אין זיך דעם חלק אלוקה ממעל, אדם בגימטריא מ"ה, אדם בגימטריא שם הוויה בגימטריא מ"ה, הוויה במילואו, א מענטש האט אין זיך האט ער דעם כח, מצד זיין נשמה וואס איז א חלק אלוקה ממעל ממש, האט ער אין זיך דעם כח אויף קענען אויפהייבן, מזכך זיין, דעם גוף און דעם נפש הבהמית, און מאכן פון זיך און פון די גאנצע גוף און די גאנצע וועלט ארום זיך, מאכן פון דעם א דירה לו יתברך. און אויף דעם זאגט ער, אדם כי יקריב מכם. און ער איז מקדים נאך מער, ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד. ויקרא אל משה, דא אין ויקרא אל משה וידבר השם אליו, דאס איז א פסוק וואס ס'שטייט אפילו נישט ווער איז דער ויקרא, ויקרא אל משה, תורה זאגט נישט ווער איז דער ויקרא, און וואס איז דא דער המשך ויקרא אל משה, וואס איז דא געשען, איז דאך דא דער מאמר פון דעם אלטן רעבן, דער מאמר פון ליקוטי תורה וואס דער אלטער רבי איז מבאר, אז ויקרא אל משה זאגט דער אלטער רבי אז דא וואס איז דא די הסברה וואס איז דא דער ענין פון ויקרא אל משה, זאגט דער אלטער רבי אז דאס איז א המשך צו די פסוקים שלפני זה, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, משה רבינו האט נישט געקענט אריינגיין אין אוהל מועד, פארוואס? ווייל שכן עליו הענן. דער אלטער רבי מבאר אז דער שכן עליו הענן, דאס מיינט אז אויפן אז ס'איז געווען אינעם משכן איז געווען א גילוי נעלה ביותר, דער ענן איז מרמז אויף גאר א הייכע מדריגה אין געטליכקייט, די מדריגה פון ישת חשך סתרו איז גאר א הייכע דרגה אין אלוקות, אז אפילו משה רבינו האט מורא געהאט אריינגיין נישט געקענט אריינגיין אינעם משכן מצד דעם גודל הגילוי פון די ענן השם וואס איז געווען אויפן משכן, ולא יכול משה, ווי ס'שטייט אין סוף פרשת פקודי. אבער ויקרא, ויקרא לשון חיבה, דער אייבישטער האט אים גערופן, און דער אייבישטער האט זיך געבעטן ביי משה רבינו, וואס דאס איז ווי רש י זאגט ויקרא לשון חיבה, די חיבה פון דעם אייבערשטן צו משה רבינו, האט ער אים געגעבן דעם האנט און האט אים געזאגט קום אריין און האט אים אריינגערופן, און דערפאר שטייט נישט ווער איז דער ויקרא, ווי דער אלטער רבי איז מבאר אז אדרבה, אז דאס שטייט נישט דער וואס איז זאגט ווייל דאס איז העכער פון שמות, העכער פון אותיות, העכער פון אלע עניינים, דאס איז דער אייבערשטער אליין מהותו ועצמותו וואס ער אליין נעמט דעם משה רבינו ביים האנט און ער זאגט אים קום אריין צו מיר. זאגט דער אלטער רבי אינעם המשך פון מאמר אז אזוי ווי דאס איז געזאגט געווארן צו משה רבינו איז דאס אזוי געזאגט געווארן אויכעט צו יעדער אידן. פרשת הקרבנות איז דאך געזאגט געווארן צו יעדער אידן. וואס יעדער איד האט דאך אין זיך דעם ענין פון מן הבהמה מן הבקר מן הצאן. איז זאגט דער אייבישטער צו יעדער אידן, אז ביי יעדער אידן איז פארהאן אייכעט אט דער ענין, אז ולא יכול, ער קען נישט אריינגיין אין משכן, זאגט דער אלטער רבי, אז ביי משה רבינו פארוואס איז דא ולא יכול, פארוואס האט משה רבינו נישט געקענט אריינגיין, ווייל ס'איז געווען אזא גרויסע גילוי, איז ולא יכול נישט געקענט אריינגיין. אבער ביי יעדער אידן, וואס ביי יעדער אידן איז דאך דא א ניצוץ פון משה רבינו ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אויכעט, איז דאך אבער דער ולא יכול, ביי א איש פשוט איז דאס מצד פשוט מצד דעם גוף ונפש הבהמית, ער האט א גראבן גוף מיט א גראבן נפש הבהמית, און דאס איז מעלים ומסתיר אויף אלוקות, איז ממילא ולא יכול קען נישט אריינגיין אין משכן ער קען נישט דערהערן געטליכקייט. ביז ס'קומט צו גיין תורה און זאגט ויקרא, אז הגם אז דער מענטש טראכט זיך אריין ביי זיך מי אני ומה אני, ווי זאל איך קענען אריינגיין אין דעם משכן זיך טרעפן און זיך מקשר זיין מיט אלוקות, אויף דעם זאגט מען אים ויקרא, שלא נאמר מיהו הקורא ומיהו המדבר, ווייל דאס קומט ממקום עליון נורא מאוד פון עצמות ומהות פונעם אייבערשטן אליין, קומט דער רוף, דער ויקרא מלשון חיבה, וואס דאס איז די חיבה יתירה וואס דער אייבערשטער האט ליב יעדער אידן, וואס מצד דעם רופט ער אים אריין צו דעם אוהל מועד און ער גיט אים דעם כח אויף די עבודת הקרבנות, אויף קענען מאכן פון זיך, פונעם גוף, און נפש הבהמית, זאל זיין א כלי צו געטליכקייט. וואס דאס איז געווען א פארברענגען וואס דער רבי האט פארברענגט אין די יאר תשמ ב, שבת פרשת ויקרא איז געווען קביעות פון ג' ניסן, ב' ניסן איז געווען פרייטאג אזוי ווי היי יאר, און ג' ניסים געווען שבת האט דער רבי פארברענגט שבת בהמשך צו ב' ניסן. און דער רבי האט דעמאלט גערעדט א מאמר ויקרא אל משה וואס האט געחזרט נקודות פון אט דעם ענין וואס מיר האבן גערעדט פון דעם מאמר פון די מאמרים פון דעם בעל ההילולא פון דעם רעבן רש"ב. האט דעמאלט דער רבי געזאגט אין די שיחה האט דער רבי גערעדט וועגן דעם אז ויקרא אל משה, אז אט אט דער ויקרא אל משה דארף זיך הערן ביי יעדער אידן, מען דארף וויסן זיין אז בכל עת ובכל שעה, ער רעדט דעמאלט זייער שטארק אין אן אופן זייער שארף הייס עס, אז מען דארף וויסן זיין אז בכל עת ובכל שעה איז פאראן אט אט דער ויקרא אל משה, אז דער אייבישטער אליין בכבודו ובעצמו רופט יעדער אידן, ובכוחו של משה, ס'איז דא דער משה רבינו, און ס'דא דער אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא, אין יעדע דור איז פאראן אט דער משה רבינו שבדור, וואס יעדע נשיא שבדורי, ביז די נשיא דורינו שבדורינו זה יעדע נשיא בדורי, זאגט ער, דורך זיינע מאמרים, דורך זיינע שיחות און דורך זיינע ביאורים, גיט ער איבער דעם ויקרא אל משה, ס'איז פאראן די רוף, וואס דער אייבישטער האלט אין איין רופן על ידי עבדיו הנביאים על ידי די משה שבדורי, און עס איז מדארף מער נישט ווי זיך וועלן צוהערן צו אט דעם ויקרא אל משה ויקרא לשון חיבה אז ער מאנט ביי אים און ער בעט זיך ביי אים קום גיי פיר דורך דיין שליחות בעולם אויף מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך אויף מאכן די עבודת הקרבנות אויף מקריב זיין דיינע כוחות און דיינע חושים און דיין גוף און די נפש הבהמית און דיין חלק בעולם מאכן פון דער וועלט א בית המקדש א משכן א דירה לו יתברך און דו האסט אויף דעם די אלע כוחות אין יענעם פארברענגען האט דער רבי דערציילט א אינטערעסאנטע זאך, דערציילט אז בשעת ער איז געווען עטליכע יאר צוריק, אזוי האט ער דערציילט ביי יענעם פארברענגען בהמשך צו צו דעם דיבור, ער האט דערציילט אז אין די יאר תש"ז, דעמאלט איז שוין דער רבי געוואוינט אין אמעריקע אין ארצות הברית, אבער אין די יאר תש"ז איז די מאמע, דעם רבינ'ס מאמע, די רעבעצין חנה איז דעמאלט ארויסגעגאנגען ארויס פון רוסלאנד, אנגעקומען אין צרפת איז דער רבי דעמאלט געפארן פאר עטליכע חדשים אין צרפת כדי צו מסדר זיין די פאפירן די אלע זאכן וואס מ'האט געדארפט מסדר זיין זי זאל קענען באקומען א וויזא קענען אנקומען צו אמעריקע אויכעט, איז ער דעמאלט געווען עטליכע חדשים אין צרפת. און יעמאלט זענען אסאך חסידים ארויסגעגאנגען פון רוסלאנד, איז דארטן געווען אסאך פון די חסידים וואס זענען יעמאלט ארויסגעגאנגען פון רוסלאנד, און זענען דורכגעגאנגען, ווי ס'איז ידוע אז דעמאלט איז געווען אז נאך די וועלט מלחמה, נאך די צווייטע וועלט מלחמה איז אסאך אידן זענען ארויסגעגאנגען פון רוסלאנד, און די חסידים האבן זיך דעמאלט צוזאמענגעקליבן דארטן אין פאריז, אין צרפת, און פון דארט זענען זיי שפעטער צונויפגעפארן אין כל מיני ערטער אויף דער וועלט. אבער זאגט דער רבי דער רבי דערציילט איך האב דעמאלט געזען אסאך חסידים וואס האבן געדאווענט און מ'האט געזען אויף זיי אין זייער הנהגה אז זיי האבן פשוט געטון מיט זיך אין עבודה פנימית זיי האבן געלערנט חסידות זיי האבן געטראכט חסידות זיי האבן זיך מתבונן געווען און געדאווענט מיט א חיות מיט א התלהבות און און דאס איז געווען עס איז געווען מען האט געזען ביי זיי א ווארימקייט אין עבודת השם יארן שפעטער אבער אז איך טרעף זיי היינט, זייענדיג אין אמעריקע, שוין דורכגעגאנגען, יא, איבער כמעט דרייסיג יאר פון יעמאלט, יא, וואס זעט מען ביי זיי? זעט מען ביי זיי אז ביי זיי איז אפגעקילט געווארן. מען זע, היינט האב איך א קוק געטון אויף כמה פון זיי ווי כ'האב זיי געזען יעמאלט אין תש ז, און היינט קוק איך אויף זיי נאכאמאל און איך זע אז זיי האבן געדאווענט קאלטבלוטיגערהייט, קול דממה דקה. ס'זעט זיך נישט קיין התלהבות, ס'זעט זיך נישט קיין חיות, ס'זעט זיך נישט קיין שטורעם. יא, און דאס איז ווייל במשך השנים איז מען געווארן נתגשם אין עניינים פון פרנסה, אין עניינים פון אכילה ושתיה, אין עניינים פון אמעריקע. און אט דא איז דער ויקרא אל משה האט דער רבי געזאגט. יא, אז ס'קומט צו גיין דער ויקרא אל משה דארף געדענקען און וויסן זיין אז ס'איז דא דער רוף, אט די קריאה, פון רבותינו נשיאינו, די קריאה פון משה רבינו שבכל דור ודור וואס ער בעט זיך, און ער מאנט, און ויקרא לשון חיבה, אז מעורר די אהבה עצמית די חיבה יתירה, אז מען זאל וויסן זיין אז מיר האבן אטא די אלע כוחות, מען זאל וויסן זיין ווער זענען מיר, און מען זאל געדענקען אז מיר האבן אין זיך מורא'דיגע כוחות, און שטארקע כוחות, כוחות הנשמה, אז ס'איז דא דער אדם, אז יעדער איד בעצם איז א אדם, יא, אפילו אז ער איז ארומגערינגלט און ארומגעשמירט אין זיינע עניינים פון הנהגה, וואס ער איז נתגשם געווארן כמה וכמה עניינים, קומט צו גיין די סדרה און זאגט ויקרא אל משה, אן קיין שמות, נאר ס'איז געקומען פון עצמות און מהות אליין, נעמט אן א אידן פאר'ן האנט און ער בעט זיך ביי עם ויקרא, לשון חיבה, אל משה שבכל אחד ואחד, און וואס זאגט ער עם, אדם, דו ביסט דאך א אדם, האסט דאך א נשמה, און אז דו האסט א נשמה איז כי יקריב מכם קרבן להוי' מן הבהמה ומן הבקר ומן הצאן, זאלסטו נעמען טאקע דיין חלב, דיין גאנצן געשמאק און דיין גאנצן תענוג, און פון דעם וואס דו האסט אין עניינים בהמיים וועסטו עס ארייננעמען אין עניינים פון געטליכקייט, אין לימוד התורה, אין קיום המצוות, אין אהבת ישראל, אין טון א טובה א אידן, און מיט אלץ מיט א חמימות אט אט דעם דם, אויכעט אט דאס געבן אוועקלייגן אויף דעם מזבח, און דאס איז דורך דעם וואס מיר וועט זיך אלע זיך פארנעמען מיט אט אט די עבודה, די עבודת הקרבנות, אויף דעם זאגט מען אדם כי יקריב מכם, יא, מען קען פון אייך אליין מאכן א קרבן להוי', און ווי ער זאגט אויכעט אין דעם מאמר באתי לגני, וואס דאס איז דער מאמר פונעם רבי ריי"ץ, זיין לעצטער מאמר פון באתי לגני אחותי כלה, וואס ער זאגט דארטן, דער טייטש מכם, איז אויכעט אז מכם ובכם הדבר תלוי, אז א מענטש דארף וויסן זיין אז הגם ער קומט צו גיין און ער האט טענות אז ער איז ס'איז שווער און אז ער פילט אז ער איז ער איז דורכגעפאלען כמה וכמה עניינים בלתי רצויים און ער איז מלוכלך וכו', דארף ער וויסן זיין אבער אז מכם, תורה קומט צו גיין און זאגט אז מכם, מכם איז דער טייטש, מכם ובכם הדבר תלוי, אז דו האסט אטא די אלע כוחות מצד דעם ויקרא אל משה, ממילא קענסטו דורכפירן אטא די כוונה, פון מזכך זיין גוף און נפש הבהמית און מאכן פון דעם א כלי צו געטליכקייט, און דורך די עבודת הקרבנות וועט מען זוכה זיין בקרוב בימינו צו דעם אמת'ער ענין פון כמצוות רצונך ושם נעשה לפניך, כמצוות רצונך, צו דעם בית המקדש השלישי וואס דעמאלט וועט זיין דער ענין פון עבודת הקרבנות אינעם בית המקדש און מ'וועט און מ'וועט זוכה זיין אין חג הפסח אויכעט אז מען זאל מקריב זיין אין קרבן פסח ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים און מיט די אלע עניינים בביאת משיח צדקינו אמן כן יהי רצון.